מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף נ ו עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא גאנץ אונטן ביי די משנה דף נ ה עמוד ב'. זאגט די הייליגע משנה, שישה דברים עשו אנשי יריחו, זעקס זאכן האבן די מענטשן פון יריחו געטון, על שלשה מיחו בידם, אויף דריי זאכן פון די זעקס זאכן האבן חכמים מוחה געווען, ועל שלשה לא מיחו בידם. זעקס זאכן האבן זיי געטון וואס חכמים האבן נישט קיין הנאה געהאט דערפון, אבער אויף דריי פון די זאכן האבן חכמים זיך געשטעלט, זיי האבן מוחה געווען, ענק טוען פאלש, אבער די אנדערע דריי זאכן לא מיחו בידם, זיי האבן נישט מוחה געווען, זיי האבן נישט געהאלטן דערפון, אבער מוחה געווען האבן זיי נישט. ואלו הן דאס זענען דריי זאכן שלא מיחו בידם וואס מען האט נישט מוחה געווען, מרכיבין דקלים כל היום, זיי האבן גענומען דקלים, ווי די גמרא גייט שפעטער מסביר זיין, אז מען האט עפעס געטון א עבודה מיט זיי, כל היום, גאנץ ערב פסח, סטייטש ווי אונז ווייסן ערב פסח איז דא א מנהג אפשר מ'זאל נישט ארבעטן, אפשר הלכה גאר מ'טאר נישט ארבעטן, אבער דאס איז אלעס נאר ביז חצות. פון חצות און ווייטער האבן מיר קלאר געהאלטן ביז יעצט, נישטא אזא זאך, מ'טאר נישט מאכן קיין עבודה. איז די מענטשן פון יריחו זיי האבן יא געמאכט ארבעט, כל היום, די גאנצע פערצנטע פון ניסן האבן זיי געמאכט ארבעט. איז חכמים האבן נישט מוחה געווען, ס'איז נישט געווען בדעת חכמים, חכמים האבן נישט הנאה געהאט דערפון, אבער מוחה געווען האבן זיי נישט. וכורכין את שמע, די גמרא גייט שפעטער מסביר זיין, וקוצרין וגודשין לפני העומר, זיי האבן צוזאמגענומען, זיי האבן געשניטן תבואה פאר מען האט געברענגט די קרבן עומר, וואס בעצם קען זיין איז דא א איסור אויף דעם, איז ווייטער, חכמים האבן גארנישט געזאגט. אבער ואלו שמיחו בידם, דאס זענען יעצט די דריי זאכן וואס חכמים האבן יא מודה געווען. וואס איז דאס? מתירין גמזיות של הקדש, די זיידעס די טאטעס האבן מקדיש געווען עפעס ביימער דארטן אבער ס'איז צוגעוואקסן צו די ביימער ווי די גמרא גייט עס שפעטער מסביר זיין און זיי האבן געגעסן פון די ביימער זיי האבן הנאה געהאט פון די ביימער פון די חלק וואס איז צוגעוואקסן ואוכלין מתחת הנשרים בשבת זיי האבן געגעסן פון זאכן וואס זענען אראפגעפאלן אויף שבת די גמרא גייט מסביר זיין טייטלען וואס איז אראפגעפאלן אויף שבת האבן זיי געגעסן דערפון. ונותנין פאה לירק, זיי האבן געגעבן פאה, פאה, פון ירקות, און מיחו בידם חכמים, אויף די אלע דריי זאכן האבן חכמים מוחה געווען. איז לאמיר אנהייבן די גמרא. זאגט די גמרא, תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיה המלך, זעקס זאכן האט חזקיה המלך געטון, על שלשה הודו לו, ועל שלשה לא הודו לו, אויף דריי זאכן פון די זעקס זאכן האבן חכמים אים געלויבט, האסט גוט געטון, אויף דריי פון די זאכן האבן זיי געזאגט ניין, לא הודו לו, זיי האבן אים נישט געלויבט פאר די זאכן וואס ער האט געטון. די ערשטע זאך איז, גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים, זיין טאטע אחז איז געווען א גרויסער רשע, ער איז אויך געווען א קעניג אין כלל ישראל, ער האט געלעבט בערך ביז ער איז געווארן זעקס און דרייסיג יאר אלט, און ער האט מחטיא געווען כלל ישראל צו עבודה זרה, ער האט געדינט עבודה זרה, געווען א שלעכטער קעניג. איז ווען זיין זון חזקיה איז געווארן קעניג נאך אים, אנשטאט צו געבן פאר זיין טאטע א געהעריגע שיינע גרויסע לוויה ווי עס פאסט זיך פאר א קעניג, איז גירר עצמות אביו האט ער געשלעפט די עצמות פון זיין טאטן על מיטה של חבלים, האט ארומגעשלעפט אזוי אין ירושלים, האט געהאפט דאס וועט זיין א שטיקל כפרה פאר אים, והודו לו, און חכמים האבן אים געלויבט אויף דעם. נאך א זאך וואס ער האט געטון, איז כיתת נחש הנחושת והודו לו, די נחש וואס משה רבינו האט געטון, וואס האט געמאכט אין מדבר וואס אידן זענען געזונט געווארן דערפון, האט ער צומאלן, ווייל מענטשן האבן עס אנגעהויבן צו נוצן ווי עבודה זרה, זעט זיך אויס געהאט עפעס א שטיקל כוחות אין דעם, איז האט ער געזען מענטשן הייבן עס אן צו דינען, האט ער עס האט ער עס פשוט צעמעקלט, האט ער עס פשוט צוברעקלט די גאנצע זאך.

ועל שלשה לא הודו לו, אבער אויף דריי זאכן האבן אים זיי נישט געלויבט, וואס איז דאס געווען, קיצץ דלתות של היכל, ושיגרן למלך אשור, ולא הודו לו, ער האט געהאט געווען שולדיג טעקס צו די מלך פון אשור, און אנשטאטס, ער האט צוזאמגענומען אלע געלט, אלעס האט ער צוזאמגענומען, נישט געווען גענוג. איז אנשטאט צו גיין זוכן עפעס אנדערע וועגן, האט ער גענומען די ווענט, גענומען דארטן די טירן פון די בית המקדש, דלתות של היכל, און האט אפגענומען פון דעם, האט אפגעקראצט פון דעם דעם גאלד, און האט עס געשיקט צו דעם מלך אשור, און אויף דעם חכמים לא הודו לו. נאך א זאך וואס ער האט געטון איז, סתם מי גיחון העליון, ס'איז געווען דארטן עפעס א שעת מלחמה, האט ער צוגעשטאפט די גיחון העליון דעם וואסער, כדי אז די מענטשן, די ארמי דארט זאלן נישט האבן וואס צו טרינקען, ולא הודו לו, און ווייטער חכמים האבן נישט געזאגט, האבן געזאגט האסט פאלש געטון, פארוואס? אזוי ווי ס'שטייט ער האט געהאט א נביאה בעצם וואס איז געשטאנען, וגנותי על העיר הזאת להושיעה, ער האט געדארפט וויסן אז ישועה וועט קומען, ער דארף נישט טון אזעלכע סארט זאכן, וועגן דעם ולא הודו לו חכמים האבן נישט געדאנקט דערפאר, זיי האבן נישט געלויבט דערפאר. נאך א זאך וואס ער האט געטון איז, עיבר ניסן בניסן, ולא הודו לו, גלייך נאכדעם ער איז געווארן קעניג, האט ער געזען אז כלל ישראל זענען טמא, טא, כלל ישראל האט געדינט עבודה זרה נאך פון זיין טאטע'ס צייטן וואס זיין טאטע האט אים איבערגעגעבן די מלוכה, איז שוין געווען ניסן, האט ער געזען עס וועט נישט זיין גענוג מענטשן, מענטשן זענען נישט גרייט פאר קרבן פסח, איז אין ניסן האט ער אפגעשטופט און געמאכט ווייסט וואס, יעצט נישט ניסן, יעצט איז אדר שני, און מען האט נאכאמאל נאך א חודש צייט צו ברענגען א קרבן פסח, איז אויף דעם ולא הודו לו און חכמים האבן ווייטער נישט געלויבט פאר דעם וואס ער האט געטון. איז די גמרא גייט יעצט צוריק צו אונזערע משנה, מ'האט געהאט אין די משנה מרכיבין דקלים כל היום, זיי האבן גענומען די דקלים און זיי האבן געארבעט מיט דעם אגאנצן טאג, פרעגט די גמרא אזוי, היכי עבדי, וואס האבן זיי דא געטון, וואס איז געווען די מעשה וואס זיי האבן געטון, זאגט די גמרא, אמר רב יהודה, האט געזאגט רב יהודה אזוי.

פון דעם פאלם טרי, פון דעם טייטל בוים, און דורך דעם פשט איז אויף דעם האבן זיי שטארק געמאכט דעם בוים אז דער בוים וועט בעסער, שענער וואקסן, דאס האבן זיי געטון גאנץ י"ד ערב פסח, וכל, זאגט די גמרא, וכל דקאי בארבע אמות דידיה, יעדער בוים וואס שטייט אין די פיר אמות פון דעם בוים וואס מען האט יעצט אריינגעלייגט דעם מיקסטשער אין דעם, אי לא עבדי ליה הכי, טאמער פאר יענעם בוים האט מען אויך נישט געטון די זעלבע זאך, צאוי לאלתר עט עס גלייך גיין פאר עט עס גלייך גיין זיך אויסטריקנען, פשט איז, דאס וואס ער האט געטון מען האט אריינגעגאסן די מיקסטשער אין דעם בוים אריין, דורך דעם האט די בוים זייער שטארק אנגעהויבן אריינצוזייגן די אלע גוטע זאכן וואס ליגן ארום דעם, איז יעדע בוים וואס איז ארום געשטאנען דעם איז געווארן אויסגעטריקנט, אחוץ טאמער די בוים לעבן דעם האט געמאכט די זעלבע זאך, דעמאלטס האבן ביידע ביימער געקענט לעבן. ר' אחא בריה דרבא אמר, ער זאגט ניין, נישט דאס האבן זיי געטון, נאר וואס? מנחי כופרא דיכרא לנקיבה, זיי האבן פשוט צוזאמגעלייגט דקלים וואס זענען זכר מיט נקבות, פשט עס זאל בעסער וואקסן האבן זיי צוזאמגעלייגט צוויי ביימער, דורך דעם וועט עס בעסער און שענער וואקסן, און אויף ווייטער, ווי די גמרא זאגט אז חכמים האבן בעצם נישט מסכים געווען, אבער מחאה אויף דעם האבן זיי נישט געמאכט. זאגט די גמרא ווייטער, וכורכין שמע, וואס מיינט דאס? זאגט די גמרא היכי עבדי, וואס האבן זיי דא געטון? זאגט די גמרא אזוי, אמר רב יהודה זאגט רב יהודה אומרים שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ולא היו מפסיקין, זענען גלייך געגאנגען צו ואהבת, אנשטאט צו גיין מאריך זיין באחד, מקבל זיין עול מלכות שמים, ווייל דאס איז וואס מען זאגט דאך, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, איך בין מקבל אויף זיך עול מלכות שמים, און שפעטער מאכן א הפסק, טראכטן וואס מען נעמט אריין אין זיך, וואס איז מקבל אויף זיך און שפעטער ליינען די ווערטער ואהבת את ה' אלקיך, איז דאס שוין א ציווי וואס דער אייבערשטער גיבט אויף אונז, איינמאל דו האסט מקבל געווען, וואס זאלסטו טון, ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, דאס איז ווי אזוי מען דארף עס מאכן, דאס איז דער ציווי, איז אנשטאטס צו מאכן א הפסק צווישן איינס מיטן צווייטן, האבן זיי פשוט געליינט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ואהבת. רבא אמר, רבא זאגט, מפסיקין היו, זיי האבן יא מפסיק געווען, אלא שהיו אומרים, היום על לבבך, אשר אנכי מצווך היום, על לבביך, אנשטאט צו ליינען אזוי האבן זיי געליינט, אשר אנכי מצווך היום על לבבך, דמשמע היום על לבבך, משמע אז וואס? דווקא היינט! די אייבערשטער זאגט פאר היינט מוזטו מאכן זיכער אז על לבבך, מארגן, מארגן קענסטו טוען וואס דו ווילסט. איז האבן פשוט געליינט דעם פסוק פאלש, וואס טענה'ט פון דעם, ס'איז כאילו איז די משמעות פון זיי געווען אז אה, אויף היינט, היינט מוז איך מקבל זיין עול מלכות שמים, היינט מוז איך טוען ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, און מארגן? מארגן קען איך טוען וואס איך וויל. ווייטער וועגן דעם, איז ולהוידל איז וועגן דעם חכמים נישט מוחה געווען, נאר ווייטער ס'איז געווען א וועג וואס זיי האבן גערעדט, און זיי האבן נישט געזאגט, היום על לבבך דמשמע היום על לבבך ולא מחר על לבבך. תנו רבנן, האבן מיר געלערנט, כיצד היו כורכין שמע, נאך א פשט, וואס פשט, ווי אזוי האבן זיי, וואס איז געמיינט דאס אז זיי האבן כורכין שמע, זאגט די גמרא אזוי, אומרים זיי האבן געזאגט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ולא היו מפסיקין דברי רבי מאיר אזוי ווי אונז האבן פריער געזאגט אז זיי האבן נישט מפסיק געווען זיי האבן פשוט געזאגט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ואהבת אן קיין הפסק רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט ניין מפסיקין היו זיי האבן יא מפסיק געווען אלא שלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זיי האבן נישט געזאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אויף דעם וויבאלד זיי האבן אויסגעלאזט דעם פסוק פון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אויף דעם האבן חכמים געזאגט, זיי האבן נישט מוחה געווען, אבער וואס ענק טוען איז פאלש. פרעגט די גמרא, ואנן מאי טעמא אמרינן ליה, למעשה, פארוואס זאגן אונז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? חכמים האבן געהאט טענות אויף זיי אז זיי זאגן עס נישט, באמת פארוואס זאל מען עס זאגן? אין די תורה ווען ס'שטייט דער פסוק פון קריאת שמע, ס'שטייט שמע ישראל, און שפעטער גלייך כן ואהבת, ס'שטייט נישט די ווערטער ברוך שם כבוד מלכותו, זאגט די גמרא כדדריש רבי שמעון בן לקיש, די מקור פון דעם איז אזוי ווי רבי שמעון בן לקיש האט דורש געווען, דאמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, יעקב האט גערופן זיינע קינדער, בסוף פון זיין לעבן, האט ער געזאגט צו זיי, האספו קומט צוזאם, ואגידה לכם און איך וויל ענק זאגן, וואס האט ער געוואלט זאגן, זאגט די גמרא ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, יעקב אבינו האט געוואלט מגלה זיין פאר זיינע קינדער ווען משיח העט קומען, ווען ס'וועט זיין סוף קץ הימין, ווען משיח העט קומען, ווען די גאולה העט זיין דא, איז ס'געקומען סוף פון יעקב'ס טעג, האט ער עס געוואלט מגלה זיין פאר זיינע קינדער. אבער נסתלקה ממנו שכינה, איז די שכינה אוועק געגאנגען פון אים. אמר האט ער געזאגט, שמא חס ושלום יש במטתי פסול, קען זיין דו ווייסט פארוואס איך האב געוואלט ענק מגלה זיין, און אויף איינמאל קען איך ענק נישט מגלה זיין, די שכינה איז אוועק געגאנגען פון מיר, איך האב שוין נישט דעם רוח הקודש. קען זיין ווייל איינער פון ענק אלע קינדער שטייען דא, קען זיין איינער פון ענק דא איז א פסול. אזוי ווי כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, אזוי ווי אברהם האט געהאט ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו, קען זיין אז איינער פון ענק טויגט נישט, וועגן דעם קען איך נישט זאגן ווען די ווען די משיח וועט קומען. אמרו לו בניו האבן די קינדער אים געזאגט שמע ישראל, הערטס אונזער טאטע ישראל, ישראל איז געווען נאך א נאמען פאר יעקב אבינו, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, אמרו האבן זיי געזאגט כשם שאין בלבך אלא אחד, אזוי ווי אין דיין הארץ טאטע האסטו נאר איין באשעפער, כך אין בלבנו אלא אחד, אזוי ביי אונז אויך איז נאר דא איינס, אונז אלע זענען לטובה און אונז אלע זענען ערליך. באותו שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דאס האט יעקב זיי צוריק געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איז אמרו רבנן היכי נעביד, איז רבנן האבן געזאגט, וואס זאלן מיר יעצט טון? נאמרוהו גייען מיר זאגן ברוך שם כבוד מלכותו נאכדעם וואס מ'זאגט קריאת שמע, לא אמרו משה רבינו, אבער משה רבינו וואס ער האט דאך געגעבן די תורה, וואס ער האט אונז געגעבן די ווערטער פון שמע ישראל, ער האט עס נישט געזאגט? אויב אזוי, אפשר זאל מען עס נישט זאגן? אבער אמר יעקב אבער אמר יעקב יעקב אבינו האט דאך יא געזאגט איז האמיר דא א שטיקל א פראבלעם איז נאמרוהו נאכאמאל אויב זאל מען עס זאגן לא אמרו משה רבינו לא נאמרוהו מען גייט עס נישט זאגן אמרו יעקב יעקב אבינו האט עס יא געזאגט התקינו וועגן דעם געמאכט א תקנה שיהו אומרים אותו בחשאי אז מען זאגט עס שטילערהייט מאכן עפעס א שטיקל א פשרה משה האט נישט געזאגט יעקב האט יא געזאגט איז הויעך פאסט נישט צו זאגן אבער גייט מען עס זאגן שטילערהייט אמר רבי יצחק, אמרי דבי רבי אמי, משל לבת מלך, שהריחה ציקי קדירה, זי האט געשמעקט עפעס א גוטע תבשיל, און זי האט זיך געגליסט. איז אם תאמר יש לה גנאי, אויב גייט זי זאגן איך גליסט מיך, איך וויל עס האבן, איז יש גנאי, יש לה גנאי, ס'פאסט נישט, זי זאל זאגן איך בעט פאר עסן, פאסט דאך נישט, א בת מלך. לא תאמר אויב זי גייט נישט זאגן יש לה צער זי וויל עס דאך ווייטער האבן התחילו עבדיה להביאו בחשאי האבן זיי עס געברענגט אזוי שטילערהייט דא די זעלבע זאך איך האב יעקב אבינו וואס האט עס יא געזאגט איך האב משה רבינו וואס ער האט עס נישט געזאגט און וואס גייען מיר טון גייען מיר זאגן בחשאי מיר גייען עס זאגן שטילערהייט. אמר רבי אבהו, האט געזאגט רבי אבהו, התקינו שיהו אומרים אותו בקול רם, אז ביי אונז האט מען עס מתקן מען האט געמאכט א תקנה מען זאל עס יא ליינען הויעך, פארוואס? מפני תרעומת המינים, וועגן די מינים, וועגן די אפיקורסים, זיי זאגן דו זאגסט עפעס שטיל דא, אה, מסתמא, דא זאגסטו באמת'דיג פון וואס דו האלסט, שמע ישראל זאגסטו הויעך, און וואס דו זאגסט שטיל זאגסטו באמת פאר וועם דו האלסט באמת'דיג, באמת ביסטו אויך א אפיקורס, וועגן דעם האט ער געמאכט א תקנה זאגט רבי אבהו התקינו שיהו אומרים אותו בקול רם אבער זאגט די גמרא בנהרדעא דליכא מינין אבער אין נהרדעא וואס נישט געווען דארטן קיין מינים עד השתא אמרי לה בחשאי זאגט מען עס ווייטער שטילערהייט זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האט מען געהאט א ברייתא זאגט די ברייתא אזוי שישה דברים עשו אנשי יריחו שלושה ברצון חכמים ושלושה שלא ברצון חכמים דריי זאכן איז געווען ברצון חכמים און דריי זאכן זענען נישט געווען ברצון חכמים. יעצט לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. האמיר געהאט דא די משנה. די משנה איז געשטאנען שישה דברים עשו אנשי יריחו, על שלשה מיחו בידם, אויף דריי האבן חכמים מוחה געווען, ועל שלשה לא מיחו בידם. איז די משנה געגאנגען אויפציילן דריי זאכן וואס מען האט נישט מוחה געווען, און דריי זאכן וואס מען האט יא מוחה געווען. איז יעצט קומט דא די ברייתא און זאגט די ברייתא אזוי שישה דברים עשו אנשי יריחו שלושה איז די לשון איז יעצט אנדערש ברצון חכמים דריי זאכן פשט חכמים האבן הנאה געהאט דערפון ס'איז געווען זייער רצון ושלושה שלא ברצון חכמים און דריי זאכן וואס זענען נישט געווען ברצון חכמים ואלו ברצון חכמים, דאס זענען די דריי זאכן וואס איז געווען ברצון חכמים, מרכיבין דקלים כל היום, זיי האבן מרכיב געווען די ביימער א גאנצן טאג ערב פסח, וכורכין את שמע, זיי האבן געזאגט דעם שמע, האט מען געזאגט ואהבת צוזאמען, מען האט געזאגט שטילערהייט, מען האט נישט געזאגט ברוך שם, מען האט נישט מאריך געווען די אלע פשטים וואס די גמרא האט געברענגט, וקוצרין לפני העומר, זיי האבן געשניטן דארטן די תבואה פאר מען האט געברענגט די קרבן עומר. ואלו שלא ברצון חכמים, די זענען וואס נישט געווען ברצון חכמים, גודשין לפני העומר, מען האט צוזאם געקליבן די תבואה דארטן פאר מען האט געברענגט די קרבן העומר, און פורצין פרצות בגנותיהן ופרדסותיהן להאכיל נשר לעניים בשני בצורת, בשבתות וימים טובים, זיי האבן געעפנט דארטן, זיי זענען געווען גוטע מענטשן, די מענטשן אין יריחו, זיי האבן געהאט עניים וואס האבן נישט געהאט וואס צו עסן פאר שבת און יום טוב, האבן זיי געמאכט א עפענונג אין זייער גארטענעס, און זייער פעלדער, אז די עניים זאל קענען אריינקומען און עסן פון תבואה וואס איז אראפגעפאלן, פון דאטלען, פון פירות וואס זענען אראפגעפאלן. און נאך א זאך, מתירין גמזיות, גמזיות של הקדש, של חרוב ושל שקמה, דברי ר' מאיר, וואס האבן מתיר געווען פון ביימער וואס איז צוגעוואקסן נאכדעם וואס מען האט עס מקדיש געווען, די גמרא גייט רעדן מער פון דעם אויפן עמוד ב', האבן זיי מקפיד, האבן זיי געזאגט דאס מעג מען הנאה האבן, כאטשיג בעצם וואס די זיידעס און טאטעס האבן עס מקדיש געווען, האבן זיי עס יא געגעסן, דברי ר' מאיר. איז זעה איך פון דא אזוי, אונז האבן געלערנט לכתחילה, תנו רבנן האבן געזאגט, אז אונז האבן געלערנט אין די משנה איז געשטאנען פשוט על שלשה מיחו בידם, ועל שלושה לא מיחו בידם, טוישט רבי מאיר זאגט ניין די לשון איז נישט די מיחו בידם אדער לא מיחו בידם, נאר וואס ער טוישט איז ער זאגט תנו רבנן שישה דברים עשו אנשי יריחו, שלושה ברצון חכמים, ושלושה שלא ברצון חכמים, דאס הייסט ער טוישט עס און ער זאגט ס'איז געווען דריי פון דעם, נישט פשט חכמים האבן נישט הנאה געהאט נאר זענען געבליבן שטיל, נאר וואס, דריי פון זיי געווען ממש ברצון חכם, חכמים האבן הנאה געהאט דערפון, חכמים זענען מסכים געווען דערמיט, מאכטס ווייטער, וואס זענען די דריי זאכן, מרכיבין דקלים, האבן געזאגט כורכין על שמע, און קוצרין לפני העומר, דאס זענען געווען זאכן וואס חכמים האבן ממש הנאה געהאט דערפון. אמר לו רבי יהודה, אויף דעם האט רבי יהודה געפרעגט, איך פארשטיי נישט, אם ברצון חכמים היו עושין, אויב זאגסטו, מען האט געארבעט למשל ערב פסח, און ס'איז געווען ברצון חכמים, אויב אזוי יהו כל אדם עושין כן, זאל יעדער איינער גיין מאכן מלאכות ערב פסח, זאל יעדער איינער גיין זאגן קריאת שמע אזוי, זאל יעדער גיין קוצר זיין לפני העומר, וואס הייסט חכמים האבן הנאה געהאט דערפון? ס'איז געווען ברצון חכמים? חכמים האבן ממש הנאה געהאט? דו זעסט דאך דער עולם טוט נישט אזוי, וויאזוי קענסטו נוצן דעם לשון ברצון חכמים? אלא זאגט ער ניין, אלו ואלו שלא ברצון חכמים, די אלע זעקס זאכן איז געווען שלא ברצון חכמים, אוודאי חכמים האבן נישט קיין הנאה געהאט דערפון זאגט רבי יהודה, נאר וואס אלא אלו ואלו שלא ברצון חכמים היו עושין, נאר על שלשה מיחו בידם, ועל שלשה לא מיחו בידם, אויף דריי פון די זעקס זאכן האבן זיי מוחה געווען, זיי האבן געזאגט אנטשולדיגטס עטס דארפטס אויפהערן דערמיט, און אויף דריי זאכן האבן זיי פשוט שטיל געהאלטן, אבער נישט אז זיי האבן הנאה געהאט דערפון, נישט אז זיי האבן געהאלטן אז זיי האבן געטון ריכטיג. ער זאגט אזוי, ואלו שלא מיחו בידם, און דאס זענען די דריי זאכן וואס זיי האבן נישט מוחה געווען, מרכיבין דקלים כל היום, זיי האבן גענומען די דקלים און מען האט אריין געלייגט דארטן די מיקסטשער אדער מען האט צוזאם געלייגט די זאכן מיט די נקבה, וכורכין את שמע, וקוצרין וגודשין לפני העומר, ואלו שמיחו בידם, און דאס זענען די דריי זאכן וואס זיי האבן ממש מוחה געווען, מתירין גמזיות של הקדש, זיי האבן מתיר געווען די זאכן וואס זענען צוגעוואקסן אויף הקדש און האבן געזאגט מען מעג דאס נוצן, של חרוב ושל שקמה, ופורצין פרצות בגנותיהן ופרדסיהן להאכיל נשר לעניים בשבתות וימים טובים בשנת בצורת, זיי האבן געעפנט זייער גערטנער, זייער הויפנעס, אז די עניים זאלן קענען עסן אויף שבת און יום טוב, ונותנים פאה לירק, זיי האבן געגעבן פאה פון ירקות, ומיחו בידם חכמים, און אויף דעם האבן זיי מוחה געווען. עס זאגט רבי יהודה אז ענק מאכן א טעות, ס'איז נישט די ווארט צו זיי האבן אז זיי זאגן אז ס'איז געווען ברצון חכמים און שלא ברצון חכמים, ניין, פארקערט חכמים האבן מוחה געווען, די ערשטע דריי זאכן האבן זיי געהאלטן ענק טוען פאלש, און דאס איז מרכיבין דקלים, כורכין את שמע, וקוצרין וגודשין, דאס האבן חכמים געזאגט ענק טוען פאלש, אבער מוחה געווען האבן זיי נישט, אויף דריי זאכן וואס זיי האבן ממש מוחה געווען. וואס די דריי זאכן? אז מתירין גמזיות של הקדש, זיי האבן געהאט דארט און האבן געעפנט דארט פאר די עניים, און זיי האבן געגעסן זאכן וואס זענען אראפגעפאלן אויף שבת, און די דריטע זאך איז געווען אז זיי האבן געגעבן פאה פון ירקות. איז פרעגט די גמרא, וסבר רבי יהודה קצירה שלא ברצון חכמים היא? לאמיר דא אנקוקן, מען האט געהאט פון די ערשטע דריי זאכן זאגט ער אז וואס ואלו שהיה ברצון וואס ואלו שלא מיחו בידם האט מען געהאט דארט און די דריטע זאך איז געווען קוצרים און גודשים איז לכאורה פרעגט די גמרא אזוי די קצירה איז קצירה בכלל א איסור? איז דא א פראבלעם אז איך גיי שניידן תבואה פאר מען האט געברענגט די קרבן עומר? והתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, אנשי יריחו קוצרים לפני העומר ברצון חכמים, אז די אנשי יריחו זיי האבן געשניטן תבואה און ס'איז געווען ברצון חכמים, וגודשין לפני העומר, אבער זיי האבן צוזאמגעקליבן תבואה שלא ברצון חכמים, ולא מיחו בידם חכמים, און די משנה לייגט צו די ווערטער חכמים האבן נישט מוחה געווען, דאס הייסט אזוי, קוצרים איז געווען בסדר האבן חכמים געזאגט ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, אויף גודשין האבן חכמים געזאגט. זיי האבן נישט הנאה געהאט דערפון, אבער זיי זענען געבליבן שטיל, ולא מיחו בידם חכמים, חכמים האבן נישט מוחה געווען. איז מאן שמעת ליה דאמר מיחו ולא מיחו, לפי וועמען פאסט דעם לשון מוחה, איך בין מוחה, לפי ר' מאיר האבן געזאגט חכמים האבן נישט מוחה געווען, חכמים האבן געזאגט אדער געווען ברצון חכמים, אדער שלא ברצון חכמים. די לשון מוחה זיין, דאס פאסט דאך נאר לפי רבי יהודה. עס זאגט גמרא מאן שמעת ליה דאמר מיחו ולא מיחו רבי יהודה איז דאס דאך שיטת רבי יהודה פשט איז אז די משנה זאגט אונז דא אונטן אז חכמים האבן געזאגט אז די ווילסט שניידן אין יריחו פאר עומר שנייד געזונטהייט און אונז האבן אן הנאה דערפון דאס קענסטו מאכן אבער די חלק אז די ווילסט גודש זיין דאס איז א פראבלעם אונז גייען בלייבן שטיל אבער דאס איז א פראבלעם. אויף דעם פרעגט די גמרא וקתני קוצרין ברצון חכמים, איז פרעגט די גמרא, ווי אזוי קען רבי יהודה זאגן אז קוצרין איז א חלק פון די ליסט וואס חכמים האבן נישט מוחה געווען, איך האב דאך דא געהאט א משנה וואס די משנה זאגט אז יריחו מעג שניידן, און די סיבה פארוואס זיי מעגן שניידן איז, אזוי ווי אונז האבן מיר שוין געלערנט אז די איינציגסטע איסור אויף שניידן איז נאר אויף זאכן וואס איך קען ברענגען לקרבן עומר. און ממילא אזוי ווי מ'האט שוין געלערנט ביי לגבי בית השלחין האבן מיר געלערנט אז דאס איז תבואה וואס מ'קען נישט פון דעם גיין און ברענגען צו קרבן עומר, אויב אזוי איז נישטא קיין איסור צו שניידן, און די זעלבע זאך איז דא פאר די מענטשן פון יריחו, יריחו איז נישט געווען א פלאץ פון וואו מ'מעג גיין ברענגען די תבואה פאר קרבן עומר, אויב אזוי איז שניידן נישט קיין שום פראבלעם. איז פרעגט די גמרא, דו רבי יהודה וואס דו לייגסט אריין פון די ליסט, לייגסטו אריין דעם ווארט קוצרים? איין מינוט, קוצרין איז בכלל נישט קיין פראבלעם, און ס'שטייט קלאר אין די משנה אז חכמים האבן געזאגט ס'איז גוט, זיי האבן הנאה געהאט דערפון. זאגט אים, פאר איך וועל דיר געבן א תירוץ זאל איך זאג איך דיר מער, זאגט די גמרא אזוי, לטעמיך הני ארבעה הוה, ס'איז סתם אזוי שווער, לאמיר דא ציילן, ווען דו זאגסט רבי יהודה זאגט אז זיין לשון איז געווען ואלו שלא מיחו בידם, איז לאמיר עס פארציילן, וואס האמיר געהאט דא? מ'האט געהאט מרכיבין דקלים, דאס איז געווען איינס, און ס'האמיר געהאט די צווייטע וואס איז געווען כורכין את שמע, שפעטער האבן מיר קוצרין און שפעטער האמיר גודשין, לכאו' האב איך פיר. און וועגן דעם אז איך האב פיר, לכאורה עפעס שטימט דא נישט, ווייל ער האט דאך געזאגט אויף דריי זאכן האבן זיי נישט מוחה געווען, און דא האסטו בעצם געמיינט פיר זאכן, אלא נאר וואס, כ'וועל דיר געבן איין תירוץ וואס שטימט אויף אלעס, סמי מכאן קצירה, די ווארט קצירה דארף מען ארויסנעמען פון דא, דאס איז א טעות דא, קצירה פאלט בכלל נישט אריין אין די ליסט, און וועגן דעם די גאנצע זאך וואס חכמים האבן געזאגט אז ואלו שלא מיחו איז געווען דריי זאכן, איז וואס מיט דעם וואס זיי האבן צוזאמגעלייגט די דקלים, די צווייטע זאך איז געווען די קריאת שמע וואס זיי האבן פאלש געזאגט, און די דריטע זאך וואס איז געווען איז געווען גודשין, מיט דעם וואס זיי האבן צוזאמגעקלייבט תבואה, אבער דאס איז געווען א טעות, דאס איז געווען זאכן וואס זיי האבן נישט געמעגט מאכן, אבער חכמים זענען שטיל געבליבן. אויף זאכן וואס זיי האבן יא מוחה געווען, דאס איז געווען די גמזיות של הקדש, ווי די גמרא גייט עס יעצט זאגן אויפן קומענדיג עמוד, אויף דעם וואס זיי האבן פורץ געווען, זיי האבן געעפענט און די עניים האבן געקענט עסן פון תבואה וואס איז אראפגעפאלן, און נותנין פאה לירק, דאס איז געווען דריי זאכן, ווייל די ירקות אז דו גייסט געבן פאה דערפון, קומט דאך אויס אז דער עני וואס גייט עס עסן, ער זאגט פון פאה. ווייס איך, מען דארף נישט געבן קיין תבואה פון פאה, מען דארף נישט געבן קיין תרומות און מעשרות פון פאה, און למעשה די פאה איז דאך געגעבן פאלש, בעצם קומט דאך אויס אז די תבואה וואס דו האסט דא גענומען איז בכלל נישטא קיין דין פאה אין דעם, נאר ס'איז דא א נארמאלע דין וואס מען דארף געבן תרומות און מעשרות, איז ווען דער עני נעמט און ער רעדט זיך איין אז דאס איז פאה גייט ער נישט געבן קיין תרומות און מעשרות דערפון, קומט אויס אז ער עסט טבל. וועגן דעם אויף די זאכן איז חכמים האבן געהאלטן אז ענק טוען פאלש, אבער מוחה געווען האבן זיי אויף דעם אויכעט מוחה געווען, דאס איז געווען די דריי זאכן וואס זיי האבן יא מוחה געווען, און וועגן דעם האב איך דא א מחלוקת צווישן ר' מאיר מיט רבי יודא, רבי יודא געהאלטן אז דא האט ממש געווען אז חכמים האבן פון אלע זעקס נישט געהאלטן נאר דריי האבן זיי מוחה געווען און דריי נישט, מה שאין כן ר' מאיר האלט ניין, די ערשטע דריי איז געווען ברצון חכמים, חכמים האבן מסכים געווען דערצו, די לעצטע דריי אויף דעם האבן חכמים נישט מסכים געווען. אוי רייסער!